יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי יהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל העלא מיין נאמען איז ישראל הערש קרויס הערשי קרויס שלום עליכם אלף בינה א נייע שיעור א נייע קאנצעפט פאר איך אינטרעדוס אלף בינה וויל איך צוריק בעקן אביסל כ'האב געהאט א שיעור וואס כ'האב פארגעלערנט אורות הבעל שם טוב א שיעור א פאדקעסט איז געווארן רעליסט אויף אלע פלאטפארמס, און דארט האב איך פארגעלערנט א שטיקל חסידות, צו ס'איז געווען א שטיקל מאור עינים'ס, א שטיקל דגל מחנה אפרים'ס, א שטיקל פון הייליגן קאמארנער, און איך האב עס געטרייט אפצולערנען אויף א שפראך וואס איך האב געהאלטן אז איך און די מענטשן ארום וועלן אויסהערן און פארשטיין, און איך מיין איך האב רעליסט צען עפיסאדס, פלאס דרײַ ימים טובים עפיסאדס. נאך א שטיק צייט האב איך געסטאפט, איך בין נישט געווען אליינס צופרידן דערפון. נאך שפעטער האב איך ריעלייזד אז כ'מיין איך האב אנגעפאנגען אביסל צו הויעך אפילו פאר מיין לעוועלס, גראד אנצופאנגען לערנען א שיעור פון הייליגן בעל שם טוב סטרעיט ארויס פון ספר, כ'טראכט לאמיר אביסל צוריק בעקן, לאמיר אביסל צוריק קוקן, און זעהן און פון וואו די קאנסעפטס קומען און די און די קאנטעקסט פון וואו די קאנסעפטס באלאנגען, לאמיר לערנען אלף בינה, לאמיר אנפאנגען פון אנפאנג, א שיעור, א קאנסעפט, וואס איז א נייע דזשורני? זיך ארומקוקנדיג אויף מיר, מיינע חברים, סתם יונגעלייט, בחורים, און אפילו עלטערע מענטשן, זעהט מען א מורא'דיגע הונגער, א מורא'דיגע דארשט, א טרוקנקייט, אפילו א אומוויסנדקייט, וואס מענטשן דרייען זיך ארום און זוכן ענסערס צו לעדזשיטעמיט קוועשאנס. מ'איז אויסגעטריקנט. ס'איז א שאד צו בלעימען די סיסטעם, די אלטע דור, די משפחה, רעבעס, ווייל די סעלושען ליגט אלעמאל ביי מיר. און צום סוף פון יעדע בלעים איז נאך אלץ אויף מיר די ארבעט צו טוהן פאר מיר. איך דארף עס טוהן. סאו ממילא איז א שאד צו בלעימען. אבער דאס איז קלאר און קיינער פרובירט עס נישט צו לייקענען אז די הונגער פאר אמת און פאר עכטע זאכן איז זייער גרויס. עס פעלט נישט קיין פארטיס, קיין טרעוולען, קיין עסן, טרינקען, עס איז דא פון אלעם, ס'גיסט זיך שפע, דער עולם רעבט אפילו אין רייכטום, אבער עס איז דא ממש א רעב לדבר השם, א הונגער פאר דבר השם. דער נביא האט פאראויס געזאגט אויף אונזערע צייטן שוין אין עמוס הנה ימים באים, דער באשעפער וועט שיקן צייטן ס'זאל זיין לא רעב ללחם, ס'וועט נישט זיין קיין הונגער פאר קיין ברויט, די בעסטע מיני ברויטן, אלע מיני ברויטן, לא רעב למים, ס'נישט קיין הונגער פאר טרינקען, פאר וואסער, ס'דא פון אלע מיני וואסער, אלע מיני תענוגים, ס'דא פון אלעם גוט, נאר וואס דען ס'דא א רעב לדבר השם. אין די צייט וואס עס גיסט זיך פון אלע שעפע איז דא א טריקעניש, א הונגער פארן דבר השם, א הונגער וואס מענטשן דרייען זיך ארום און זאגן, זאג מיר עפעס אמת'דיג, זאג מיר עפעס וואס גייט אנפילן מיין דארשט, זאג מיר עפעס וואס גייט אנפילן און גייט זאט מאכן מיין געוויסן, מיין קאנטשעסנעס, זאג מיר עפעס וואס גייט אנפילן מיין אינטערנעל הונגער וואס לעכצט נאך מיך, וואס איז נפשי חולת אהבתך. כ'בין שוין זאט פון רעדן פון פאליטיק און פון טינטעד ווינדאוס און וויאזוי די קאפ האט מיך געפוילט און אלע נארישע שטותים אויבערפלעכליכע שמועסן. כ'וויל וויסן, כ'וויל רעדן עפעס עכט, כ'וויל עקספיריענסן עפעס עכט. וויאזוי קען איך ווערן א געזונטערע מענטש, א עכט פרייליכע מענטש, אן דארפן קוקן צו מיינע נאנטע מענטשן צו איך בין גוט און וויאזוי קען איך פילן גוט. עכט גוט, פילן גוט ווען איך זיץ מיט מיך אליינס אן גארנישט סטאפן נאכלויפן די שטראם וואס יעדער לויפט נאך ווייל יעדער לויפט נאך ווייסט וואס נאך איך וויל? כ'וויל בויען מיין הויז, א עכטע הויז, צוזאמען מיט מיין ווייב, כ'וויל האבן עכטע שלום בית, כ'וויל די שכינה זאל רוען אין מיין הויז, כ'וויל זיך באמת ליב האבן. איך וויל האבן נערוון צו מיינע קינדער, איך וויל זיצן און שפילן מיט זיי, איך וויל זיי קענען קוקן אין פנים, איך וויל מיך נישט כאפן ענדערשער קוקן אויף סטאריס ווי אויף זייער לעכטיגע פענעמלעך. איך וויל האבן ליב האבן שבת, איך וויל ליב האבן די סעודות, צו זיצן מיט מיין ווייב מיט מיינע קינדערלעך און פארברענגען. כ'וויל ליב האבן צו גיין דאווענען, כ'וויל ענדזשויען צו דאווענען, כ'וויל ליב האבן צו גיין לערנען, כ'וויל ענדזשויען צו לערנען, כ'וויל איבערגעבן פאר מיינע קינדער א עכטע אידישקייט, מלא תוכן, מיט שמחה, מיט געפיהל, נישט סתם לופטיג, מ'טוט ווייל יעדער טוט, ווייל מ'דארף טוהן, ווייל פראביר נישט צו טוהן אנדערש. ממילא פון די לעכצן פון די פון די פון די קריי פון הערן בחורים און אינגעלייט און איך אליינס זינגען איך בין באורד בין הונגעריג מען דארף האבן מען דארף האבן גוטע קאנטעקט האב איך דיסיידעד צו גיין פאר מיר אויף א דזשורני פון זיך ריעדזשוקעיטן ריוויזיטן איידיעס און קאנצעפטס וואס מען האט געלערנט פון אלס קליין קינד ביז היינט. נעמען ארידזשינעל צוריקגיין צום אלף בינו נעמען איידיעס פון אמונה פון שמחה פון שבת פון אידישקייט פון די וועלט פון די מענטש'ס באדי פון די ענווייראמענט אין וואס אונז לעבן פון אונזער תפקיד פון אלע מינע קאנצעפטס און עס איבערלערנען און עס אפגרעיטן ווען ווייל די ווען אן עדאלט מענטש איז א שאד זאל זיך ארומדרייען ביי די צוואנציג דרייסיג פערציג זעכציג און ארויף, און טראכטן אבאוט סערטען קאנסעפטס ווי א קליין יונגל, מיט די מיינד וואס ער האט עס געהערט די ערשטע מאל. אזוי ווי זייער אסאך מענטשן, די טייטש פון אדון עולם קען מען נישט, אפילו מען קען עס אויסווענדיג און מען האט עס געזאגט פון אלס קליין קינד, באט מען האט זיך קיינמאל נישט אפגעשטעלט זאגן, וואס איז די טייטש פון אדון עולם, וואס איז די עכטע מינינג ביהיינד איט, און עס איבערטראכטן. אזוי זענען מענטשן. אנשטאט מען ווערט א תלמיד חכם, און פאנגען מיר אן צו טרייען זיין א חכם אליינס. קלוג, וויסן אלעס. לאמיר צוריק ווערן תלמידי חכמים. לאמיר טרייען צו לערנען בשעת מיר זעמער חכמים. האב איך דעסיידעט צו צו ארויס גיין אויף א דזשורני און איבערלערנען די אלע קאנסעפטס און מיט דעם נעמען אזוי יעדע וואך עט ארויס קומען אם ירצה השם א עפיסאוד צוטיילט אין צוויי די ערשטע האלב עפיסאוד עט זיין א קאנסעפט וואס איך האב פאר מיר איבערגעלערנט איבערגעטראכט מיט א נייע פערספעקטיוו, א פרישע פערספעקטיוו, און כ'וויל קומען, איך וויל עס פראבירן איבערצוגעבן צו די בעסט אוו מיי עביליטי. די צווייטע האלב פון די פאדקעסט יעדע וואך גייט זיין קיו ענד עי. ס'וועט זיין א, ס'איז דא א אימעיל. מען קען אריינשיקן שאלות צו אלף בינה קיו עי עט דזשימעיל, עי על אי עף בי איי ען עי קיו עי עט דזשימעיל דאט קאם. שאלות, אויב דו טוסט עפעס א זאך און דו ווייסט נישט פארוואס דו טוסט עס, עפעס א מנהג, עפעס א זאך וואס דו ווילסט האבן מינינג צו, שיק אריין א קוועשן, און אם ירצה השם יעדע קוועשן וואס איך וועל באקומען גיי איך פריש איבערלערנען און טרייען צו איבערגעבן, איך וועל נישט פרובירן צו ענטפערן פון וואס איך ווייס, איך וועל פרובירן זיך צו לערנען יעדעס מאל א פרישע פערספעקטיוו אויף די קוועשן, קוועשנס אבאוט עניטינג. און מיטן אייבערשטנס הילף מיט פרעגן קלוגע אידן, ערליכע אידן, מיט לערנען ספרים און מיט טרייען צו ברענגען ריכטיגע תורה-אויסגעהאלטנדיגע עדאלטישע תירוצים. מיטן אייבערשטנס הילף. די דריטע פארט פון די פון די פאדקעסט וואס כ'וויל אנפאנגען מיט צוויי מאל א חודש קאנווערסעישאנס עט אריבערקומען דא ווי איך רעקארד, א חבר, א מענטאר, איינער וועם איך האלט אז זיין פערספעקטיוו איז אינטערעסאנט, איינער וואס איך וויל האבן א קאנווערסעישאן מיט, איך וויל, איי וואנט טו געט טו עסק אים, אים פרעגן קוועשאנס, און שמועסן מיט אים, און הערן זיין פערספעקטיוו אויף די וועלט. די צווייטע קאנצעפט פון די שיעור וואס מען האט פריער גערעדט איז קיו ענד עי'ס, קוועשאנס און ענסערס, סאו אם ירצה השם פון די נעקסטע וואך, פון די נעקסטע שיעור און ווייטער, וועל איך נעמען אם ירצה השם קוועשאנס וואס מענטשן האבן אריינגעשיקט אויף די אימעיל און עס טרייען איבערצולערנען. באט פאר די שיעור האב איך געטראכט אז איך וועל מיך אליינס פרעגן קוועשאנס וואס איך פרעג מיך. און איך וועל טרייען צו ענטפערן די תירוצים. איך האב מיך נישט פריפעירד מיט תירוצים, נישט פארגעשריבן די תירוצים, איך גיי טרייען צו ענטפערן וויאזוי איך פיל רייט העיר רייט נאו, יעצט. סאו די ערשטע קוועסטשן וואס איך פרעג מיך אגאנצן צייט, וואס איך האב מיך געפרעגט, וואס איך פרעג מיך נאך אלץ איז, פארוואס מאכסטו די שיעור? פארוואס מאכסטו די פאדקעסט? ווער שטופט דיך? פארוואס טוסטו עס? דאס איז די קוועסטשן. די תירוץ איז, איך טראכט אריין אין מיך אליינס, די עכטע אמת איז איך וויל גיין אויף די דזשורני. כ'וויל מיך ריעדזשוקעיטן, כ'וויל געוואר ווערן נייע קאנסעפטס, נייע מינינג צו אלטע קאנסעפטס, כ'וויל כ'וויל גיין אויף די דזשורני פון פון דיסקאווערן די מינינג און די דעפט פון זאכן וואס איך טו שוין און זאכן וואס איך ווייס שוין. כ'ווייס אונז גייען מיר אנגעטוען אזוי און אונז און אונז האבן מיר מנהגים און אונז טוען מיר, ס'איז סאו מאטש דיטעילס וואס איך בין פעסינעיטעד און איך וויל וויסן. ביזדערווייל, יעדע קוועסטשן וואס כ'האב געהאט, און כ'האב געפרעגט די ריכטיגע מענטש, און געטרייט צו פערסוען, האב איך געטראפן א אינטרעסטינג תירוץ. עפעס וואס איז זייער זייער זייער דיפ און זייער קאנעקטינג, און עפעס וואס כ'האב געקענט קאנעקטן מיט. און איך קען באשטיין צו גיין ווייטער אויף די דזשורני און צו קוועסטשענען און צו שעירן די דזשורני מיט אנדערע מענטשן, צו אינספייערן, צו מאכן אנדערע מענטשן זאלן אויך זיין אינטערעסטעד און אויך קריעטן א דיסקאשן, מענטשן זאלן פרעגן וואס איז די פשט פון, און געוואר ווערן די תירוצים. ס'דא א תירוץ אויף יעדע קוועסטשן איז דא א לעדזשיט תירוץ, נישט יעדע מענטש וואס מען פרעגט קען וויסן די תירוץ, און איך ווייס זיכער נישט די תירוץ פאר זאכן, פארדעם וויל איך אליינס איבערלערנען יעדע קוועסטשן וואס איך באקום אריין, אפילו זאכן וואס איך מיין יעצט אין מיין קאפ אז איך ווייס שוין אז איך האב שוין אויסגעפיגערט, וויל איך אויכעט איבערלערנען פון אנפאנג, פון פריש, ווי א פרישער תלמיד וואס גייט די ערשטע מאל באטראכטן די נושא. וואס איז דא אויף די נושא? ווער רעדט פון די נושא? ווען איך ווייס נישט עפעס גיין פרעגן א ערליכע איד, א קלוגע איד, someone who understand, אדער ענדערש קען מיך צוווייזן א מאמר חזל, ערגעץ וואס רעדט פון דעם, א חסידישע קאנסעפט, א א thought, א פילאסאפי, עפעס ביהיינד איט, יעדע זאך וואס אונז טוען מיר, אלעס האט א חשבון, גארנישט איז נישט סתם געטון לשם געטון. און דאס איז די ריזען וואס האט מיך געמאכט געבן טראכטן פון גיין אין די שיעור, מיך אליינס גיין אויף די דזשורני און עס שעירן איז געווען זייער אינספייערינג און עפעס וואס איך האב זייער שטארק זיך געוואלט אריינלייגן און טון. צווייטע קוועסטשען איז, צווייטע קוועסטשען וואס איך פרעג מיך אליינס אסאך מאל א קוועסטשען וואס איך האב באקומען פון אנדערע מענטשן אויך איז צו וועמען רעדסטו? ווער איז דיין טארגעט אודיענס? און איך פרעג מיך די קוועסטשען רייט העיר יעצט רייט נאו, און איך טראכט, איך קען נישט ארויף קומען מיט א תירוץ, מיט א פעיס צו עס. יעדע מענטש וואס איז אינטערעסטעד אין די קאנסעפטס וואס איך רעד, און אינטערעסטעד אין די וועג ווי אזוי איך רעד, און וואס מ, וואס מ'גייט דא דיסקאסען, יעדער איז מיין טארגעט אודיענס, ס'קען זיין יונגע מענטש, אלטע מענטש, א יונגל, א מיידל, א בחור, א יונגערמאן, מ'גייט רעדן אידישקייט, בעיסיק נושאים, אונז גייען מיר רעדן אלף בינה, צו וועם ס'קליקט און ווער ווער ס'האט ליב די דיסקאשען, ער איז מיין טארגעט אודיענס, כ'האב נישט קיין ספעסיפיק פעיס אדער א וועג וויאזוי ס'קוקט אויס, אזוי ווי וויאזוי דער מענטש קוקט אויס וואס זאל קענען הנאה האבן. איך טריי עס צו טארגעטן צו די דזשענערעל אודיענס צו א איד, צו כל אשר נשמת השם בקרבו. די דריטע קוועשאן וואס איך פרעג מיך אליינס, און די קוועשאן וואס איך האב באקומען פון אסאך מענטשן איז, אזוי ווי וועמענס שיעור ווילסטו ס'זאל זיין? ענליך צו וועמענס שיעור ווילסטו ס'זאל זיין? איך האב שוין אסאך געטראכט דערפון, און איי געס ס'דא אסאך שיעורים וואס איך הער אויס וואס איך שעפ זייער אסאך דערפון, גוטע שיעורים, מלא תוכן, מלא קאנטענט, א וועג וויאזוי איך קען עס פארשטיין, א וועג וויאזוי איך קען קאנעקטן דערצו, צו ס'איז געווען כ'האב געהערט יארן לאנג ר' מיילעך בידערמאן שיעורים, צו ס'איז ר' שמעון שפיצער שיעורים וואס איך הער יעצט, הערליכע תוכנ'דיגע שמועסן, מעשיות פון צדיקים, אור החיים הקדוש, חובות הלבבות, דף היומי, קאווערט אלע שיעורים, הערליכע שיעורים פון ר' שמעון שפיצער. אבער ווען איך טראכט ווען אז די שיעור וואס איך וויל געבן עקזיסטירט שוין וואלט איך פלעין געקענט רעפערן מענטשן צו יענע שיעור, איי געס איך טראכט אז דאס וואס איך וויל טון עקזיסט נאכנישט און איך וויל טרייען איז צו שערן מיין פערסענעל עקספיריענס וואס איז עפעס וואס איך טראכט אז ס'עקזיסט נאכנישט אאוט דער. די פערדע קוועשן איז ווער ביסטו צו מאכן א פאבליק שיעור? ביסט א יונגער ראצער? וואס ווייסטו? אסאך מאל טראכט איך אזוי די קוועשאן, אסאך מאל האב איך די קוועשאן פאר מיר אליינס, אסאך מאל מענטשן פרעגן מיך די קוועשאן אין פנים אריין, ווער ביסטו? די תירוץ איז אז כ'האב שוין נישט די קוועשאן, ברוך השם. סאו האפענטליך מיט א תפילה צום אייבערשטן האף איך און איך בעט איך זאל זוכה זיין צו קענען גיין אויף די דזשורני און שעירן מיין דזשורני און אנקומען צו עכטע פלעצער און געוואר ווערן עכטע תירוצים און זיך ריעדזשוקעיטן אבאוט זאכן און ווערן קלוגער און ווערן אלטימעטלי נענטער צום אייבערשטן. העלא, דאס איז הערשי קרויס. שכוח פארן אויסהערן די שיעור, כ'האף אז דו האסט הנאה געהאט. כ'גיי ארויפלייגן דא אסאך גוטע קאנטענט, סאו סובסקרייב. און אויב דו האסט הנאה, פארגין פאר א צווייטן. שער. א', די ערשטע זאך איז, בינו, טראכט אריין. א', בינו, פארשטאנען?